ס'איז א גרויסע מתנה. דאך טעג. לשון האריז"ל הימים בעצמם יש בהם שלימות זי. פון א הארה וואס ער רופט אהבה חסדים פון אימא. צו מיין אהבה גדולה. און אזוי געווענליך איז מען מורא'דיג פארנומען מיט די מצוות.

א פעלעט, אז ס'דא א מענטש וואס האט א ריפיינד פעלעט רופט מען עס אויף ענגליש, ער האט א חיך וואס קען טועם זיין אוכל, ער קען זען צו ס'איז צו זאלציג, צו ס'איז צו זיס, צו ס'איז צו סעיווערי, צו פלעיווערי, אלע מינע הבחנות, ווער ס'קוקט אויף די וויין באטלעך וועט זען וואסארא מין סארט הבחנות אדער המצאות מ'קען אויס מבחין זיין עפעס א טעם, ס'איז א חיך אוכל יטעם, אזוי איז דא א אוזן מילים תבחן. אדער יבחן וואס איז כאילו איינער וואס האט א אויער צו הערן ער איז בוחן מילים ער טעיסט ווערטער און ער קען טעיסטן אין אסאך א העכערע לעוול ס'דא איינער וואס ער הערט יא אזוי ווי אזוי ווי מען זאגט ביי א נארמאלע מענטש אדער איז די וויין זיס אדער איז עס ביטער אדער איז עס גוט אדער עס איז שטארק אדער עס איז שוואך דאס איז סך הכל האט אזוי ווי צוויי צוויי זאכן אין זיין אין זיין טעיסט באדס צוויי זאכן אין זיין פעלעט וואס ער קען טעיסטן ס'איז איינער איז אביסל א מער א מבין מבין הייסט א מדריגה פון בינה יא, ס'איז א אנדערע לעוועל פון אנדערע חושים, כאילו ער באקומט א אנדערע חוש, הייבט ער אן צו וויסן אין זיס איז דא פֿיר און צוואַנציק אנדערע וועגן און אין ביטער איז דא פֿיר און צוואַנציק אנדערע וועגן, און אזוי אזוי ווייטער, ווי גרעסער א מענטש איז א מבין קען ער וויסן מער חילוקים צווישן זאכן וואס ביי א צווייטע מענטש האט נאר אזוי ווי צוויי צוויי באטנס וואס מען קען דרוקן ס'איז זיס ס'איז נישט זיס אקעי. אזוי איז ביי די אוזן מילים תבחן אז ס'איז דא ווערטער, ווען אונז רעדן ווערטער מיינען אונז נישט צו פארשטיין דווקא, ס'איז דא אויך דאס איז א זאך יא, יעדער איינער ווייסט א גרעסערע למדן פארשטייט מער חילוקים מער דינים, ס'סאונד טאקע זייער ענליך די צוויי זאכן אבער ס'איז ס'איז אינגאנצן אנדערש, ס'איז טאקע די זעלבע ווארט אבער ס'האט א אנדערע מינינג, ווען ס'שטייט דא איין מיינט עס איין זאך, שטייט דארטן מיינט עס א צווייטע זאך, און אזוי ווייטער. און קל וחומר מען וויל וויסן דברים שעומדים ברומו של עולם מען וויל הערן זאגט השם שמעה השם הקשיבה השם הקשיבה השם סלחה ועשה אל תאחר איז דא שמיעה הקשבה סליחה דאס זענען זאכן וואס האבן אסאך א שייכות איינע מיט די צווייטע וואס ס'מיינט איז אזוי ער זאגט יום הכיפורים איז אזוי ווי א מדריגה פון אוזן שמיעה ס'דא פארשידענע חושים יום כיפור באלאנגט צו חוש השמיעה וואס דאס וואס ער זאגט איז אז מען דארף אמאל קלינען די פעלעט אזוי רופט מען עס, אמאל א מענטש אזוי ווי שטייט וועגן די טעיסט און די חיך אוכל יטעם אמאל א מענטש האט געגעסן א שטארקע שארפע זאך אדער א שטארקע זיסע זאך אדער סתם עפעס א טשולענט עפעס א צומישעכץ און פאר א שטיק צייט נאכדעם קען ער נישט טעיסטן עפעס א איידלערע זאך ווייל ער האט נישט די ריכטיגע ס'איז נישט אפן ביי אים ס'איז עפעס אנגעפילט אנגעלייגט אווערלאודעד מיט זיסקייט למשל זיין ער איז צוגעוואוינט אדער אדער סתם צוגעוואוינט אדער אפילו יענע מינוט האט ער גענומען ס'דא אנדערע אנדערע לעוועלס.

און זיי אדער אמאל מאכט עס אלעס הערן סאונדן א געוויסע וועג, למשל ס'איז דא א מענטש וואס ער האט א געוויסע א געוויסע ערלות הלב, א געוויסע זאך וואס ליגט אים אויפן הארץ, איינער האט עס אים אריינגעלייגט, עפעס א רבי האט אים עס אריינגעלייגט, עפעס א מלמד, ווען ער הערט די ווארט גאט מאכט עס אים פילן שלעכט, אזוי איז עס א תכונה פון מענטשן.

אוזן מילין תבחן אמאל איז יא אז א שיהיה והשם מחי' ס'דא אזא זאך די כח המוסר נישט דא מכחיש די גאנצע מציאות פון די זאך אבער ס'איז זיכער נישט די איינציגסטע טעיסט זיכער דא נאך אסאך טעמים און אסאך גוונים און אסאך קאלירן אסאך אסאך אנדערע סאונדס אסאך אנדערע הארמאניס און לשמוע בקול הוי' דאס איז טייטש ליטערלי הערן גאט'ס וואויס. אבער וואס זאל מען טון אז ס'דא א גרויסן פילטער אזוי ווי א גרויסע שומן אלעס ס'הערט איז ווערט דורך די שומן דורך די פילטער דורך די ערלת לב דורך די וועקס וואס ליגט אים אויפן אויער און האט ער אזוי ווי די זוהר זאגט מענטשן פירן זיך יא מ'נעמט אראפ די פאות פון אויער ביי שמונה עשרה שטייט אין אידרא אין האזינו. אז דאס איז אמת אזא בחינה כאילו עס שטערט די די האר שטערט פון הערן אבער עס איז א משל אז א מענטש האט גרויסע צופלאשטע פאות און די אלע תורות וואס מען זאגט אים אלע געטליכקייט וואס מען פרובירט אים אריינצולייגן עס גייט עפעס אדורך די גראבע פאות און מען קען נישט מען קען נישט די האר די פרומקייט מען קען נישט ער קען נישט הערן גארנישט אלעס ווערט ביי אים אזוי אזוי ווי איינער'ט געטרינקן עפעס א שטארקע זאך אלעס וואס ער טרינקט שפעטער טעיסט אים אזוי ווי דאס ער קען נישט הערן די חילוק. פאר דעם איז דא א א זאך וואס הייסט יום הכפירים, דער זוהר זאגט יום הכפירים יומא דנקיוסא, טאג פון רייניגונג, יא רשי טייטשט אזוי וכיפר על הקודש, מלשון נקיות, מלשון רייניגן. וואס וואס רייניגט מען דארט? רייניגט אפ אביסל די שארט אפ די די שומן דאס איז די בחינת קשר"ק פון די שופר אויך יא קראצן שארן רייבן ס'די זעלבע נקודה, ער רייניגט אפ די אלע משוגעת'ן וואס ליגן אים אויפן קאפ, דעטס קאלד א פעלעט קלענזער, יום כיפור איז א פעלעט קלענזער. אה! יעצט אז עס איז אפגערייניגט הייבט ער אן צו הערן, הייבט ער אן אקעי די ווארט איז יראה, די ווארט איז אהבה, און ווער ס'איז ווי א גרעסערע מקובל ווייסט ער דאס איז חג"ת דנה"י דחג"ת דחב"ד די די דאס די יענץ, יעדע איינס איז אנדערש נישט די זעלבע, נישט אלעס איז די זעלבע. פאר דעם די טאג יום נאך יום כיפור רופן אונז גאט'ס נאמען, אויף אידיש, און די טייטש פון דעם, כ'מיין אז די פשוט'ע פשט, ס'איז דא ספרים וואס זאגן נאך טעמים, דאס איז אלעס, מ'זאגט א גאנצע, א גאנצע עשרת ימי תשובה זאגט מען המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט, און דא גייט מען צוריק האל הקדוש, גאט'ס נאמען דירעקט, אבער וואס איז דאס? אקעי, איך הער. איך מיין אז וואס ער מיינט איז אז אונז זענען א גאנצע יאר אונז ווייסן אפילו נישט וואס אונז זאגן איינער ווייסט צו ער האט געזאגט האל הקדוש אדער המלך הקדוש אין עפעס א מיטוואך דארטן חודש טבת קיינער ווייסט נישט אויב ער האט געדאווענט אויב די די ירושלמי זאגט אז דיין קאפ האט זיך געבוקט ביי מודים איז ער יעצט שוין העפי שוין נאך ער ווייסט נאך זיין גוף געדענקט נאך וואס ס'מיינט צו זיין א איד מער ווייניג. יעצט נעמט מ'נעמט א גאנצע שופר מ'בלאזט אריין אין אויער פאר א פערציג טעג דורך כ'מיין דרייסיג טעג פון ראש חודש אלול מ'בלאזט דיך אריין אין אויער מ'האקט דיך אין קאפ אריין מ'זעצט דיך מיט סליחות און מיט כפרות און מיט הינדלעך און מיט קינדלעך און מיט אלע מיני זאכן און מ'זאגט המלך הקדוש יא מ'וויל מאך עפעס פון דעם מאך דא עפעס ווער אביסל נתעורר ווער אביסל א גאנץ אנדערע מצב אבער ס'איז נישט לצד עצמו נישט פאר נישט פאר די מלך הקדוש דארף מען די מלך הקדוש די תכלית פון די גאנצע מלך הקדוש איז געווען אנצוקומען צו יום כיפור צו די יומא דנקיותא, די קלינינג דעי, יום כיפור איז א קלינינג דעי, איך ווייס נישט, אויף ענגליש זאגט מען די אטאונמענט דעי, נישט טייטש כיפור איז נישט טייטש אטאונמענט, רשי זאגט עס טייטש קלינינג, קלינינג דעי. און יעצט זאגט דער איד, אה, שוין, יעצט איז שוין פטור, איך וואלט די הוה אמינא, דאס איז די ווארט, הוה אמינא איז ער פטור, אקעי, ברוך השם, מען דארף שוין נישט געדענקען, מען קען זאגן, מען קען צוריקגיין צו די תיתי לרישי, די וואס ער בוקט זיך ביי מודים, און מען דארף שוין נישט האלטן די קאפ, ס'איז א גרויסע, א גרויסע, מ'מאכט א, יא, א גאנצע, א גאנצע טאג, און מען דארף געדענקן זכרנו, מי כמוך, וכתוב, וואטעווער די אנדערע, בספר חיים, א גאנצע זאך, מ'דארף יעדע ברכה אין שמונה עשרה האלטן אין קאפ ווי מען האלט, אנישט, שוין, א חלק איז מען יוצא, א חלק איז מען נישט יוצא, א מזל אז א מלך אוהב צדקה ומשפט דארף מען נישט איבער'חזר'ן ווייל דעמאלטס ווייסט שוין קיינער נישט ווי ער האלט, סאו ס'איז נישט געפערליך, האל הקדוש נאך די אנהייב געדענקט מען נאך ווי מען האלט אביסל. בקיצור, און נאך יום כיפור, שוין, מ'קען צוריק גיין צום אלטן סידור און צום אלטן זאגאכצן, שוין. איז געקומען א איד ער האט געזאגט דאס איז די גאט'ס נאמען טאג דאס הייסט וואס וואס א גאנצע יאר ווייסט איך נישט וואס איך זאג אין האל הקדוש כ'ווייס נישט וואס דאס מיינט האל כ'ווייס נישט וואס מיינט קדוש כ'ווייס נישט וואס אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך וואט אר אלל דיס טינגס שוין מ'האט דיך אויפגעשאקלט אביסל מ'האט דיך געמאכט אביסל פעסט אין די וועלט וואס איז אין אלע מיני וועגן און אין די מלכיות זכרונות שופרות פון ראש השנה און די ליסט פון על חטא'ס פון יום כיפור אלע מיני וועגן פון אויסרייניגן און אפשאקלען די אלע די אלע אפוויש די אלע קלעי און מאלד און דאסט און. אזעלכע ווינדשיעלד אזא די אלע שמוץ און די אלע אפפאל פון די פייגלעך וואס קומט ארויף אויפן ווילדשיעלד און אזוי ווייטער קלין עס אלץ אויס אה יעצט גיי צוריק זאג האל הקדוש נאו יו קען טעיסט האו איט פילס טו סעי האל הקדוש יעצט האסטו א פעלעט וואס ער זאגט גאט'ס נאמען ער קען טעיסטן ס'איז א נייע טעיסט. דארף עס אביסל וויאזוי מען זאגט גארגלען אויפן צינג אביסל די האל הקדוש ס'איז א הייליגע גאט שוין וואס מיינט הייליג וואס מיינט גאט באט יא נאו יו האוו א ספעיס פאר איט און דאס איז באמת די וואס געשעט נאך יום כיפור אונז רעדן און ס'איז א גרויסע פראבלעם ווייטאג כ'ווייס מ'זאגט א גאנצע טאג און מ'דארף דארף דאס אביסל אויסארבעטן זאגט א גאנצע טאג רבונו של עולם זיי אונז מוחל חטאנו סלח לנו וכו' וכו' וכו' נו און ווען וואס איז דאס סלחתי יא כ'זאג אנדערע איינע פון די סיפורי צדיקים וואס איך האב ליב פון יום כיפור כ'האב נישט געזאגט לעצט ערב יום כיפור אבער עס איז דא די קדושת לוי קדושת לוי האט געזאגט ליל יום כיפור האט ער זיך געשטעלט ביים עמוד כל נדרי און ער האט געזאגט סלח נא לעון העם הזה, יא, מען זאגט נאך ויאמר השם סלחתי כדברך, נו א מורא'דיגע אסאך צייט, יא, געשטאנען, געשטאנען, געזונגען, געוויינט, איך ווייס נישט וואס געטוהן, ביז ער האט זיך אויפגעוועקט און געזאגט ויאמר השם סלחתי כדברך, און ער האט מסביר געווען, און דאן האט ער מסביר געווען, אז דער ר' לוי יצחק האט געזאגט ער וויל הערן סלחתי כדברך. זיך אפגעשטעלט, האט זיך אויס אויסגעשארפט זיין אויער, לאמיר הערן צו די אייבערשטער זאגט סלחתי, און יענער האט געזאגט אז די בארדיטשובער האט נישט האט נישט געזאגט סלחתי, ביז ער האט נישט געהערט מפי הגבורה, סלחתי כדברך, דאס איז דאך די טייטש, וואס דארף, אזוי דארף זיין, דאס איז די פשוט'ע פשט פון יעדע יום כיפור, נו אונז זענען נישט די בארדיטשובער רב, סאו, אונז קומט זיך נישט קיין סליחה. סאו די פשט איז זייער פשוט און ס'איז יעדע יעדע יעדע מאל אזוי. שטייט סליחה יום כיפור, וואס מיינט דאס? ס'מיינט אפגערייניגט אביסל, לפי הערך, צו איינער מער איינער ווייניגער, עפעס אפגערייניגט אביסל שמוץ אביסל שטויב איז אראפגעקומען פון די לענס, מ'קען זען אביסל קלארער זעהן, אביסל קלארער הערן, אביסל קלארער פילן, אביסל קלארער טעיסטן. איז אויב איינער האט געהאט עפעס א שווערע שטיקל גמרא פאר יום כיפור, אדער עפעס א שווערע שטיקל זוהר, אדער עפעס א שווערע שטיקל סידור, יא, אקעי, א שווערע שטיקל סידור, וואס איז א שווערע שטיקל סידור? אז ווען איך זאג די שטיקל, איך ווייס נישט וואס ס'מיינט, איך ווייס נישט וואס מ'וויל פון מיך, כ'ווייס נישט, ס'טעיסט ביטער, קען זיין ס'דא חלקים וואס זענען געמאכט צו טעיסטן ביטער, אקעי, ס'איז געמאכט איז עס געמאכט, ס'איז עפעס נישט. איז וואס איז די פשט? די פשט איז אז עס איז פארזשאווערט דארט די די כלי החוש, די די סענסעס, די סענסערס, אזוי ווי מען האט א א סענסער איז בלאקד, די סענסער איז בלאקד. ס'קומט יום כיפור, מען האט אויף געקוקט, צוריק צוריק באהאפטן, צוריק אויסגעקלינט די סענסער, אויב עס איז נישט געווען קאנעקטעד בכלל די סענסער האט מען עס קאנעקטעד. יעצט נעם דעם שטיקל סידור און זאג עס נאכאמאל אין גאט'ס נאמען. אפשר יעצט וועסטו זען אז ס'מאכט סענס, אפשר יעצט וועסטו זען אז ס'האט א בעסערן טעם. און אזוי מוז מען זאגן א גאנצע שבת. איז דאס טאקע זייער פאסיג אז דאס איז די שבת.

אונזער פאראדיים רעבע, די שפיץ, די משל, די דוגמא פון וואס מיינט א רעבע ביי אידן איז משה רבינו, הדא דכתיב משה רבינו, יא וואס איז ער? ס'דא אסאך טיטלעך וואס מען קען האבן, דוד המלך, יעקב אבינו, די קענען זיין אסאך טיטלעך, שמשון הגיבור, יא, שמואל הנביא, ס'דא אסאך ה'ס, און וואס איז משה ה? משה רבינו, די איינציגסטע וואס כ'מיין שפעטער איז דא רבינו דאס רבינו יענץ, אבער משה רבינו איז די איינציגסטע משה רבינו.

משה רבינו האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, ער האט זיי געברענגט אין מעמד הר סיני, און געברענגט שבת, און געברענגט מן, און געברענגט שליו, און געברענגט באר, און געברענגט אלע זאכן אין דעם מדבר, פערציג יאר, שמלתך לא בלתה מעליך און אזוי ווייטער. און זיי האבן געלערנט יעדן טאג א שיעור, משה רבינו יעדן טאג געזאגט א שיעור, כי יבוא אלי העם לדרוש אלהים, יא, מבוקר עד ערב. פון די פרי ביז ביינאכט צו ברכות ביחיד וברבים און צו אהרן און צו אלעזר און איתמר און צו יעדע איד פריוואט און גענומען קוויטלעך און געטיילט לעיקעך און אזוי ווייטער וואס א רבי דארף טון. און דאס איז פאר פערציג יאר, איטס א לאנג טיים, זייער ווייניג רעביס קענען זאגן אז זיי האבן אויסגעלערנט און די זעלבע מענטשן פאר פערציג יאר יעדן טאג השכם ושלח. און ער האט נאך אלץ און ער איז געקומען צום סוף און ער ווייסט אז דאס איז די ענד מען גייט נישט אריין אין ארץ ישראל הנה לך ער גייט שטארבן בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא ס'איז שוין די ענד פון עס איז שוין נישט דא קיין מער טשענסעס און ער האט נאך גארנישט מסביר געווען פאר קיינעם נישט קיינער האט נאך גארנישט פארשטאנען וואס ער וויל

וואס ס'מיינט צו זיין צו פארשטיין די תורה און די אמת ס'קען אפילו זיין אז ס'איז אביסל א פערעדאקס אז מתוך דעם אויסלערנען האט ער דאס פארשטאנען ווייסט דא איין ציור וואס ער האט געזאגט משה רבינו פאר זיך האט פארשטאנען אלעס ער איז געווען דרײַצן יאר אלט שוין פארשטאנען כל תורה כולה צו דארט ביים הר סיני וואטעווער ס'איז און געארבעט א גאנצע צייט דאס איבערצוגעבן ווער ס'ווייסט וויאזוי ס'ארבעט צו זיין א רבי ווייסט אז ס'קען נישט זיין תמיד א יוצא מן הכלל ס'קען נישט אמת'דיג זיין אז עס איז דאס די מעשה די מעשה איז אז ער האט אויך געשטיגן אין די פֿערציק יאר יא איז אויך געשטיגן. און ס'איז אים קלאר געווארן ווען א מענטש לערנט פאר אנדערע איז די מערסטע ומתלמידי יותר מכולם מ'ווייסט נישט פונקטליך וואס ס'מיינט אבער ס'איז זיכער אז די מערסטע זאך וואס עס מאכט קלאר פאר א מענטש פונקטליך וואס ער וויל זאגן און וואס איז די תורה און וואס ער זאגט איז צו אויסלערנען ללמוד וללמד ס'איז א חלק פון ללמוד כמעט די ללמד. און משה רבנו אין די גאנצע פערציג יאר אזוי ווי די אידן האבן דורך געגאנגען א גאנצע פראסעס פון פארשטיין אביסל און לערנען אויכעט דורך געגאנגען א פראסעס און פיינעלי איז ער אליינס ער איז אויכעט עומד געווען אויף עפעס נאך פערציג יאר אין אדם עומד על דעת רבו משה רבנו'ס רבי איז געווען כביכול אבער דא האט ער עומד געווען עפעס על דעת רבו אחר ארבעים שנה נישט סתם און ס'איז א שאד, יעצט ערשט דארף מען אנהייבן צו לערנען, אלס אזוי ווי מ'זאגט, אלס ביז יעצט איז געווען א הכנה, נאר יעצט, יעצט איז עס די צייט, ועתה ישראל, מה ה', ועתה ישראל, יעצט, אזוי שטייט אין ספר דווקא, ועתה ישראל, און ועתה ישראל, דאס איז די טאג פון יום המיתה, דעטס עקזעקטלי ווען הי איז גאוינג טו דיי, מורא'דיגע מאדנע, מורא'דיגע טראגעדיע דאס. וואס גייט מען טון מיט דעם? דער זוהר זאגט אויף דעם דער פסוק, רבי יהודה פתח מיט דער פסוק, פסוק ידוע, אני ישנה ולבי ער, קול דודי דופק פתחי לי, פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר. דער פסוק אין, ס'שטייט אין שיר השירים, שיר השירים איז א שיר של כל השירים, ס'איז איינע וואס איז אויכעט כללים פון אלע סארט מהלכים, פון יעדע אהבה, פון יעדע לימוד, פון יעדע פראסעס וואס געשעט אויפן וועלט. צווישן א מענטש און זיין נשמה, צווישן א מענטש און גאט, צווישן צוויי מענטשן, צווישן א רבי און א תלמיד, צווישן גאט און די וועלט, צווישן אידן און זייער גאט און זייער רבי. אה, קודם יא, מ'איז פארשלאפן, מ'דארף אויסגעוועקט, פערציג יאר, פערציג יאר האט משה רבינו געשטאנען קול דודי דופק פתחי לי, געשטאנען און געקלאפט, קלאפט מיט דעם שופר, קלאפט מיטן מיטן סליחות, ער קלאפט מיטן שטענדער, קלאפט מיטן תורה, ער קלאפט מיטן מצוות, קלאפט מיטן טול מקל והך על קדקדם, געקלאפט און געקלאפט, און אוודאי זאגט די זוהר געקלאפט דודי דופק. באהבה און נישט געקלאפט מיט מיט יראה, עס שטייט דווקא לשונות וואס זעהט אויס ווי ווי פחד אבער עס איז ברוב אהבה, נישט נאר געשעהט די נקודה אבער ס'נאך א שמועס. און פיינעלי פיינעלי פיינעלי פיינעלי פיינעלי ס'הייסט ס'הייסט וואס מיינט פיינעלי? ס'מיינט אז יעדע קלאפ האט עפעס אויפגעטוהן. ס'הייסט טאקע אז ער קלאפט אזוי לחינם, ער קלאפט נישט לחינם. דלתיך דפקנו רחום וחנון קלאפט נישט לחינם. מען קלאפט די טייטש, קלאפט אריין איין שטיקל פרשת בראשית, פרשת נח, פרשת לך לך, פרשת וירא, קלאפט אלס אריין שטיקלעך תורה, שטיקלעך הבנה, לעוועלס פון הבנה. און צום סוף הייבט מען אן, אה, אלס נאך עפעס א פארשטאפטע טיר, נאך אלס פארמאכט, ווייסט נישט אלס נישט גארנישט. מיטאמאל, נאך פערציג יאר, קמתי אני לפתוח לדודי. פתחתי אני לדודי. שוין נישט נאר קמתי. פתחתי אני לדודי. שוין געעפנט. די אני האט זיך געעפנט לדודי. פתחתי אני לדודי. יא. וואס מיינט פתחתי אני לדודי? מיט א מאל. און ס'איז ווי א פארפלייצונג. אזוי ווי אין די פיקטשערס פון די איז מיין האריקעין שטייט די גאנצע מבול ביים טיר. מ'וועט עפענען די טיר וועט אין איין מינוט אריינקומען די גאנצע וואס. דאס געשעהט ווען די פתחתי אני לדודי. ער האט דאך קלאפט דאך פערציג יאר. אזוי ווי איינער לערנט תורה פאר יארן יארן יארן. איך ווייס נישט, ער האט דאך עפעס א פארשטאפטע פארשטאפטע צינג, ער האט דאך א פארשטאפטע הארץ, א פארשטאפטע אויער, עס גייט נישט גארנישט אריין, מיטאמאל wow, אהא, יעצט דארף מען ערשט גיין צוריק און טעיסטן, ס'איז ממש אזוי ווי איינער, שטעל דיך פאר אז איינער האט געהאט א פארשטאפטע נאז, א פארשטאפטע מויל, אז זיין טעיסט באדס האט נישט געארבעט, ער האט געהאט קאוויד, און מען האט נישט געקענט טעיסטן גארנישט, און ער עסט אלע מיני מאכלים מעדני עולם, און. יא, מען איז אים מסביר, אזוי איז די, דעטס אור סיטועשאן, רבונו של עולם יא, מען איז אים מסביר, ס'גייט א מענטש צו א סעודה, סעודת שלמה בשעתו, און ער האט נעבעך די וויירוס, און ער קען גארנישט טעיסטן, מען איז אים מסביר, קום אהער דעיס איז געמאכט, קומט פון אינדיע, מען האט צוגעלייגט זאלץ פון דא, און פעפער פון דארט, און פעפער פון דא, און און דעי טעיסט, און דעיס איז געמאכט, און מען איז אים אלעס מסביר, און ער איז א חכם, און ער איז קולט, ער פארשטייט, און ער געדענקט, דאס איז אזא און דער שעף איז אים מסביר מ'האט דאס געמאכט אזוי זעהן אונז אויס ווען אונז לערנען תורה ווען לערנען קבלה ווען לערנען פילאזאפיע אלץ יא מ'איז זיך אלץ מסביר אבער ס'איז דאך ממש ס'האמיר נישט קיין טעיסט באדס האמיר נישט קיין חיך אוכל יטעם האמיר נישט קיין אוזן מילין תבחן נישט קיין מושג וואס מ'וויל פון אונז און מ'קען יא זייער גוט און מ'האט זיך אלץ מסביר כ'האב געזאגט א גאנצע שיעור אויף די חילוק פון די לאקשען קוגל און די זיסע קוגל מיט די ביטערע די שארפע קוגל אלץ מורא'דיג מסביר ללמוד וללמד עס איז נישט קיין לשמור ולעשות עס איז נישט קיין פתח יפתח לבנו בתורתו, יא ס'איז נישט קיין האר עינינו בתורתך, איז עפעס אלץ. און מיטאמאל, ביים לעצטן, און דאס איז די משל, ביים לעצטן פארשן פון דעם גרויסן סעודה, קומט אים צוריק, און אפשר די עסן, אמאל ארבעט עס אזוי, יא, די עסן אליינס, טאקע עס האט נישט געהאט קיין טעיסט, אבער ערגעץ ווי האט עפעס אויסגעטוהן, עפעס עפעס עפעס געמאכט א רושם, און צום סוף ביים דעזערט כאפט ער, אה, ס'טעיסט טאקע גוט, דאס וואס דו ביסט מסביר, דא האט מען געלייגט עפל און בארן, און מ'האט געלייגט צוקער און האניג און עס געמישט און געקאכט, עס איז נישט סתם, ס'טוט עפעס אויף די גאנצע מישעריי, די רעסעפי איז נישט סתם א רעסעפי וואס מ'חזר'ט איין, ס'געט א, יא, ס'דא אביסל טעם פון סינעמאן דא און אביסל טעם פון א באר דארט און אביסל ביטערקייט און אביסל עסיד דא און אביסל זאלץ און אביסל ווארעם, אה, ס'מיינט עפעס די אלע זאכן, ס'האט א טעיסט. ער זאגט רבונו של עולם דודי חמק עבר בקשתי ולא מצאתי קראתי ולא ענני מצאוני השומרים סובבים בעיר יעצט וויל איך צוריק גיין ווי זאגט דרייט מיר צוריק די רעדל איך וויל צוריק גיין און נעמען די פיש און די זופ און די מאנדלען און די פלייש און די קוגל איך וויל דאס אלעס נאכאמאל איך האב עס אלץ געהערט ס'האט נישט דאס געמיינט ס'איז געווען אלץ פארשטאפט כעין השמן לב ואאוו און אזוי ווייטער ס'איז א שאד אז איך האב געמאכט די גאנצע סעודה יעצט דארף מען נעמען אהיים צוריק די סעודה זאגט מען יא יעצט האלט מען ביים סוף איך ווייס נישט כח. א גוט יאר. דעטס די סטארי אוו לערנינג תורה, און איטס א קאנטיניועס סטארי, ס'איז נישט געשען איין מאל מיט די מעשה פון משה רבינו, ס'איז נישט געשען איין מאל מיט זמן רבי שמעון בר יוחאי און די זוהר, ס'געשעט יעדע וואך, יעדן טאג. און דעטס לייף, און יומען לייף איז וועי טו שארט טו אנדערסטענד עניטינג. כי אתה יודע יצרם כי הם בשר ודם, אדם יסודו מעפר. דאן זאגט מען, ואתה הוא מלך אל חי וקיים. און דער משה רבינו האט דאס זייער גוט פארשטאנען דאס איז דאס איז אין לערנען דא און ס'איז געקומען צום סוף און ער זאגט שוין ער זאגט שוין ער זאגט שוין אזוי פיל ס'הייבט זיך אן יא האט אנגעהויבן ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם אתם ראיתם און ער האט געזאגט פרשיות פון דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא אלס געזאגט. געזאגט קללות און ברכות און הלכות און פלפולים און לומדות און מעשות און מוסר און חסידות. ער האט זיי אלעס געזאגט משה רבינו. וילך משה, די הקדמה פון פאזינע, וילך די גאנצע וילך איז א שטיקל הקדמה פון האזינו. וידבר את הדברים האלה כל הדברים אל כל ישראל האט אלס געזאגט. דעמאלס זאגט ער רבונו של עולם איך בין מאה ועשרים שנה אנכי היום. און כ'הייב נאר אן צו כאפן, איך הייב אן צו כאפן וואס איך האב דא אלץ געזאגט. און וואס גייט מען יעצט טון? יעצט דארף מען זיך ערשט זעצן לערנען. און דא, דעטס די לאסט דעי, דא איז עס די ענד. סאו ליסן וואס איך גיי טון. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ. איך גיי ענק זאגן א שירה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. איך גיי מאכן עדות איז מלשון עד יא, אויף אייביג, אקעי איך גיי ענק שטעלן עדות אויף וואס, אלס וואס איך האב צו זאגן. איך גיי נישט, ס'וואלט געווען בושה, ס'וואלט געווען א טראגעדיע, אבער איך גיי פעסן, איך גיי אווערקאמען די טראגעדיע, איך גיי איבערקומען די טראגעדיע. איך גיי ענק נישט אוועקגיין פון דער וועלט עד אשר עשיתי, עד אשר אם, כי לא אעזבך, אזוי ווי דער רבונו של עולם זאגט פאר יעקב אבינו כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך, איך גיי ענק נישט אפלאזן, זעט אויס איך לאז ענק אפ, זעט אויס איך לאז ענק אפ ממש ביים שפיץ, עס איז אזא שרעקעדיגע מעשה, ניין, ניין, העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, און ס'וועט זיין, ס'וועט קומען טעג און בניכם און הנסתרות לה' אלקינו, און אזוי ווייטער, וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו. ענק וועלן האבן די די וואס איך געב ענק יעצט און דאס און כ'ווייס נישט ענק וועלן היינט פארשטיין כ'דארף ענק זאגן שפעטער שימו לבבכם לכל הדברים כי לא דבר ריק הוא מכם זעט אפשר אויס א דבר ריק ווייל ער האט דאך נאר אנגעהויבן דארף נאך נאך פערציג יאר נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל אנהייבן צו וויסן וואס ער זאגט אבער דאס איז וואס איך זאג דיר ענק די שירה און די שירה איז באמת אזוי ווי יעדע שירה דאס איז א ווארט פון שירה כ'טראכט אלעמאל אז דאס איז די טעם פארוואס ראש השנה יום כיפור ס'איז דא אזוי ווי א גאנץ יאר זאגט מען תפילות וואס מאכן סענס וואס מ'פארשטייט קומט ראש השנה מאכט דרוקט א גאנצע מחזור ספעציעל יום כיפור ווערטער מיט מליצות און און משלים און פאעמס און גראמען און אסאך שילן היינט מ'פירט זיך שוין נישט צו זאגן ווייל מ'האט נישט קיין נערוון פארוואס קען מען נישט זאגן רעדן גלייך אזוי ווי א נארמאלע מענטש ווייל רעדן גלייך האט מען שוין גערעדט א גאנצע יאר. אבער דאס איז דאך נישט געווען אן א טעם. אונז ווילן יעצט איבערזאגן די גאנצע תורה כולה. וויל דא איבערזאגן כל התורה כולה. משה רבינו גייט צוריק און ער זאגט רבותי איך האב נאכנישט פארשטאנען בראשית. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. הייבטס אן צוריק פון בראשית רבותי. רשי זאגט מה דור המבול דור הפלגה. הייבטס אן צוריק פון פרשת בראשית. איך האב נאך גארנישט פארשטאנען בינו בינו פארשטייטס אביסל יא זייטס נישט קיין טיפשים עם נבל ולא חכם ולא יביכון זייטס נישט קיין טיפשים זייטס נישט קיין באמת א נבל א בער איז איינער אן קיין טעיסט דאס איז די טייטש טרעפן באלד די טייטש ווי עס שטימט איינער וואס האט נישט קיין חיך אוכל יטעם איט דאזענט העוו עני טעיסט באדס ער האט נישט קיין הבחנה ער ווייסט נישט וואס מען רעדט צו אים דאס איז א נבל דאס איז א בער כ'הייבט אן פון פריש. און קוק כ'וועל ענק מסביר זיין אביסל. ס'הייסט, און מ'זאגט עס בדרך שירה, דרך שירה, שירה איז אלעמאל א לשון מליצה, ס'הייסט איך זאג נישט קלאר וואס איך האב צו זאגן. אין אנדערע ווערטער איך זאג זייער קלאר וואס איך האב צו זאגן. אבער די וואס המכונה אצל בני אדם קלארקייט, המכונה קלארקייט א גאנץ יאר אין די וואכן טעג, פאר ס'איז געווען די יומא דנקיסא. איז נישט קלאר בכלל ווייל ס'ווערט אלעס פילטערד און איבערגעטייטשט דורך די אלע אלע שמוציגע ווינדשילדס וואס מענטשן האבן אין זייער קאפ און ס'ווערט ער זעהט אז ס'איז שמוציג ווייל זיינע גלעזער זענען שמוציג. וואס מען טוט איז און דאס איז א זאך א טריק און אלע כמעט אלע פאעטס אלע משוררים רירן אן אזא נקודה דאס איז די אמת'דיגע נקודה פון שירה פארדעם נביאים זענען מאריך מיט שירה און מושל משלים און אזוי ווייטער. מען זאגט ווערטער יא, ס'איז עפעס ווערטער יא, איך קען די ווערטער יא, האזינו השמים, איך קען, איך ווייס וואס איז א שמים, איך ווייס וואס איז א ארץ, איך ווייס וואס איז א מטר, און א, אלעס קאממען, ווערי קאממען זאכן, מורא'דיג קאממען, מורא'דיג, ער זאגט נישט קיין מיסטישע ווערטער. אבער, ס'איז עפעס צוזאמגעשטעלט אין א וועג וואס ס'איז נישט, ס'מיינט נישט דאס וואס ס'מיינט. ס'איז רומז, ס'איז מרמז, שירה איז א זאך וואס איז מרמז מער ווי ס'איז מפרש, יא, ס'איז מרמז. און פאר וועם איז מרמז? פאר דער וואס האט א טעיסט, ס'הייסט אויב דו וועסט האבן א טעיסט, וועסטו הערן די שיר, און וועסט הערן יעדע מאל עפעס אנדערש, ווייל ס'איז דא זייער אסאך לעוועלס, א שיר איז אזא סארט זאך וואס מ'קען אין דעם אריינשרייבן לעוועלס על גבי לעוועלס פון משמעות און מדייק זיין כתרי אותיות און מ'פארשטיין נאך מער. איך קען ענק שוין נישט זאגן קיין אנדערע ווערטער משה רבינו זאגט איך האב שוין אלע מיינע ווערטער וואס איך האב צו זאגן ווי קלאר איך האב געקענט באר היטב איך האב ענק געזאגט ווי קלאר בשבעים לשון איך האב ענק אלעס געזאגט ס'האט אים גארנישט געהאלפן עס האט גארנישט געהאלפן ס'איז געווען אלעס אבער ענק האבן עס געהערט אין ענקערע אויערן ונתן השם לכם לב לדעת ענק דארפן יוד קי ואו קי יתן לכם לב יא עס איז אנדערע סארט אנדערע סארט הבנה יא מען זאגט אויף א זאך גאט האט עס געגעבן וואס מ'מיינט דאס איז פון גאט אלעס אנדערש איז נישט פון גאט וואס איז די חילוק דאס איז א לעוועל פון זאך וואס מען קען לא ניתן לומר על זה נאר נתן השם לכם לב. איז זיך געענדיגט זאגן ווערטער, איך הייב אן צו זאגן פאעטרי. נער איז משה רבינו זאגט פאעטרי, האזינו השמים. און אין דעם פאעטרי גייט ער צוריק אין באמת, ער גייט צוריק על כל התורה כולה, און ער זאגט עס אין א וועג מיט זיינע לשונות, מיט זיינע הבנות. וואס הייבט אן צו ווייזן וואס האט וואס האט עס געמיינט, ענק האבן געלערנט פרשת בראשית און געמיינט כ'פארצייל סתם א מעשה מיט די מיט די דור המבול, העהעהעהע. דא איז דא עפעס וואס וואס קענסטו עפעס טון מיט דעם, יא, בהנחל עליון גוים בהפליגו בני אדם יצב גבולות עמים, כי חלק יוד קי ואו קי עמו, די אלע זאכן עס ליגט אונטער דעם א גאנצע סוד, אפילו פשוט פשט קען מען זען וואס וואס ער איז ריאינטערפרעט די גאנצע מעשה אין אסאך א מער פנימיות'דיגע וועג. און אין דעם אליינס קען מען גיין נאך אמאל און נאך אמאל. און מען וועט קענען אנהייבן צו רעדן וועגן די הימל און די ערד און וועגן די פייגלעך און וועגן די גראז און וועגן די ביימער און וועגן די וואסער און וועגן די רעגן. און דאס וועט אלעס זיין כפשוטו. דאס וועט אלעס זיין שלא כפשוטו. דאס איז ווען מען הייבט אן צו רעדן. מען הייבט אן צו האבן א טעיסט. מען הייבט אן צו וויסן וואס ס'מיינט יעדע זאך. אין די פול טעיסט פון עס נישט אין א פארשטאפטע טעיסט אקעי יערוף כמטר לקחי אקעי וואסער איז נאס די רעגן איז נאס די טוי איז נאס עס מיינט טויזענטע לעוועלס פון מינינג טויזענטע לעוועלס פון הבחנה ביז אונז קען אנהייבן צו רעדן לשון הקודש וואס איז א שפראך ווי לשון הקודש וואס די מטמרין גליין ביי די דברים נסתרים דאס איז נסתר לבני העולם פאר דעם וואס האט נישט די טעיסט ווערט קלאר און דאס איז די שפראך פון די תורה וואס אונז דארף אונז זיך אויסלערנען צו רעדן בלי נדר בסייעתא דשמיא און עס מפרש זיין מער אין א אנדערע מאל נעקסטע מאל צו נאכאמאל וויאזוי מען קען אנהייבן צו רעדן א לענגוויטש מען האט גערעדט בערב יום כיפור וועגן דעם וויאזוי מען קען אנהייבן צו לעבן א לעבן וואס מען דארף נישט א גאנצע צייט רעדן וועגן די דואלעטי, מען דארף נישט א גאנצע צייט רעדן וועגן דעם וואס איז דא שמים וואס איז דא שמים וואס איז דא ארץ, עס איז דא די משל עס איז דא די נמשל און אזוי ווייטער, אבער אנהייבן צו קענען מאכן זאכן פשוט און קלאר, אונז האבן א גאנצע שבת צו אביסל אנהייבן צו טעסטן דעם, די טעסטס, נאר א פרייליכן שבת.